ההוא גברא, דער מענטש, דנפלה ליה יבמה במתא מחסיא, אין דער שטאט מתא מחסיא איז געפאלן צו אים א יבמה מיבם זיין, בעא אחוה למפסלה בגיטא מיניה, האט דער יונגערע ברודער געוואלט איר געבן א גט, כדי זאל ווערן פסול, ער זאל איר נישט קענען מיבם זיין, אמר ליה, האט אים דער עלטערער ברודער, דער וועלכער האט איר געוואלט מייבם זיין, איהם געזאגט, מאי דעתך, פארוואס ווילסטו אזוי טאן, אי משום נכסי, ווייל דו ווילסט האבן א חלק אין די פעלדער, און ווען איך וועל איר מייבם זיין, וועל איך נעמען אלע פעלדער, דעריבער ווילסטו מ'זאל איר געבן חליצה, וועסט האבן א חלק אין די פעלדער. אנא בנכסי פליגנא לך. איך וויל דיר געבן א חלק, כ'וועל אבער מייבם זיין, כ'וועל דיר געבן א חלק אין די פעלדער, דו וועסט האבן אזוי פיל ווי איך האב געגעבן חליצה. אמר ליה, האט אים דער יונגערער ברודער געזאגט, מסתפינא, איך האב מורא דעבדת לי, דו וועסט מיר טאן, כדעביד, אזוי ווי עס האט געטאן פומבדיתאה רמאה. דער שווינדלער אין פומבדיתא וועסטו מיר אויך אזוי טאן? רש"י זאגט דא א אז די מענטשן אין פומבדיתא איז געווען דארט שווינדלער צווישן זיי. די גמרא זאגט אין חולין, א מענטש פון דער שטאט נרש האט דיר געקושט, צייל איבער די ציינער, האט ער צוגענומען א צאן, פומבדיתא האט דיר באגלייט, טשענדזש דיין קווארטירע. אמר ליה. האט דער עלטערער ברודער געזאגט צום יונגערן, אי בעית, אז דו ווילסט, פלוג לך מהשתא, וועל איך דיר יעצט שוין געבן, מאך א חזקה אין דיין חלק, כאטש דו קאנסט נאך יעצט נישט קונה זיין ביז כ'וועל איר מייבם זיין. אבער איך וועל מייבם זיין, וועסטו זוכה זיין אין דיין חלק דורך דעם קנין וואס דו האסט יעצט געמאכט. און ער האט אזוי אויך געטאן. אמר מר בר רב אשי, האט מר בר רב אשי געזאגט, אף על גב כאטש דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן, האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, לך ומשוך פרה זו, גיי מאך א משיכה אין דער פרה, דא רעדט זיך אז איינער פארקויפט דעם צווייטן. א פרה, מיט וואס ווערט דער קנין? דער קנין ווערט משיכה. משיכה הייסט אז דער לוקח, דער וועלכער האט געקויפט, נעמט עס ארויס פון דעם רשות פון מוכר און ער ברענגט עס אריין אין זיין רשות. זאגט ער צו אים, גיי מאך א משיכה,

איז ער קונה מיט דער משיכה וואס ר'האט געמאכט פריער, ואפילו עומדת באגם, אפילו ווען עס ענדיגט זיך די דרייסיג טעג, איז די פרה נישט דא אין רשות פון לוקח, ווייל אויב זי דעמאלט זיין אין רשות פון לוקח, קען איך דאך זאגן אז דער קנין ווערט מכח חצרו של אדם קונה לו, נאר ס'איז געווען באגם, טוט אפ די משיכה פון יעצט אויף שפעטער. איז אפילו מיר וועלן אזוי לערנען, אבער דא או דער קנין וואס מען מאכט יעצט אויף שפעטער וועט נישט העלפן, ווייל התם בידו, דארטן איז ער קונה לאחר שלושים יום, ווייל ער האט דאך א ברירה ער קען דאך מאכן דעם קנין יעצט בשעת משיכה, איז אויב מען קען יעצט מאכן די משיכה אויב יעצט קונה זיין, קען מען מאכן די משיכה דער קנין זאל ווערן שפעטער. הכא לאו בידו, דא או ביי דעם יבם איז דאך נישט דא קיין בעל הבית ער זאל יעצט אים געבן א חלק, דעריבער אפילו ווען ער זאגט אים לכשאכנוס ווען דו וועסט נעמען זכה מעכשיו, זאגט ער גארנישט נישט, ווי די גמרא וועט ווייטער אויספירן, אפילו מיר וועלן לערנען אז נאכדעם ווי ער האט מייבם געווען קען ער אים געבן א חלק, אבער יעצט דאך די טייטש איז ער האט שוין מייבם געווען, אבער יעצט או איז דאך נישט בידו, ער קען נישט אוועקגעבן, ער איז נישט בעל הבית. פרעגט יעצט די גמרא א סתירה פון משיכה אויף משיכה. מיר האבן פריער געזאגט אז רבי יוחנן האלט מען מאכט יעצט א משיכה ס'זאל חל זיין אין דרייסיג טעג ארום איז מען קונה, והא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן לא קנה, ער זאגט ביי משיכת פרה אז ס'איז נישט קונה, איז דאך א סתירה פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה. הא דאמר ליה קני מעכשיו, אויב ער זאגט אים זיי קונה יעצט, דאס הייסט ווען ס'וועט קומען דרייסיג טעג זאל דער קנין ווערן פון יעצט, דעמאלט איז חל דער קנין. הא דלא אמר ליה קני מעכשיו, אויב ער האט נישט געזאגט קני מעכשיו איז ער עס נישט קונה. בעו מיניה מעולא מ'האט געפרעגט א שאלה פון עולא, יבם, פריער האט ער מייבם געווען, ואחר כך חילק, נאכדעם האט ער געגעבן דעם ברודער א חלק, מהו, ווי איז דער דין, צו האט זיין ברודער קונה געווען? האט עולא געענטפערט, לא עשה ולא כלום. ער קען עס נישט פארקויפן ער קען נישט אוועקגעבן, אלעס איז משועבד צו דער כתובה. מ'האט געפרעגט א שאלה, חילק, איידער ער האט מייבם געווען האט ער פונאנדערגעטיילט און געגעבן זיין ברודער א חלק, ואחר כך יבם, נאכדעם האט ער מייבם געווען, מהו, ווי איז דער דין. האט מען געענטפערט לא עשה ולא כלום, ער האט נישט דעם כח אוועקצוגעבן. מתקיף לה רב ששת, האט רב ששת געפרעגט א קשיא, השתא יבם ואחר כך חילק, אויב ער האט פריער מייבם געווען, און נאכדעם האט ער געגעבן זיין ברודער א חלק, האט מען דאך שוין געענטפערט לא עשה ולא כלום, אז כאטש שוין געגעבן בדיעבד, דאך ס'איז גארנישט, חילק ואחר כך יבם, ער האט פריער געטיילט, נאכדעם האט ער מייבם געווען, איז דאך נאכאלץ א קלענערע רבותא, מיבעיא איז דאך אוודאי און אוודאי לא עשה ולא כלום, אויב כ'האב זיך פושט געווען יבם ואחר כך חילק לא עשה ולא כלום, ווייס איך דאך שוין חילק ואחר כך יבם לא עשה ולא כלום. ענטפערט די גמרא, שני מעשים הוו. ס'איז געווען צוויי מעשות, נישט מ'האט עס געפרעגט אין בית מדרש אלס לימוד צו לערנען די זאך, נאר צוויי שאלות איז געווען, דער שפעטערדיגער דער וואס האט געפרעגט די שפעטערדיגע שאלה האט נישט געוויסט פון דער ערשטע שאלה, ס'איז נישט ביידע געווארן געלערנט אין בית מדרש לגירסא בעלמא מ'זאל וויסן דעם דין, נאר ס'איז געווען אלס צו פסק'ענען די שאלות.

וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, פירות המחוברים לקרקע שלו, די פירות וואס זענען מחובר לקרקע באלאנגט צו דעם יבם. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס זאל דאס קענען פארקויפן די יבם והא כל נכסיו אלע פעלדער אחראין וערבאין לכתובתה, די שעבוד ליגט דאך אויף אלע פעלדער, איז דאך אויף דיע פירות וואס איז מחובר לקרקע האט דאך דאס דעם דין ווי קרקע, פארוואס זשע שטייט אז עס באלאנגט צו אים. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, תני, לערן שלה. אז דאס באלאנגט צו איר, און איך זאג אויך אז פון דיע פירות ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. איז די רבנים קריגן נישט אויף רבי מאירן ביי דעם דין פירות המחוברים לקרקע? נאר זיי האלטן גלייך ווי רבי מאיר, זיי קריגן זיך אויף רבי מאירן נאר דעמאלט ווען ס'איז געפאלן כספים אדער ס'איז געפאלן פירות תלושים, טאקע ביי נכסי מלוג, א פריערדיגע משנה, דארטן קריגן זיך יא, דארטן דף עיין ט עמוד א' שטייט דארטן טאקע וחכמים אומרים, המחוברים לקרקע שלו, דארט איז דאך גאר אנדערש אינגאנצן, דארטן ווייסן מיר אז די נכסי מלוג באלאנגען די פירות צו די מאן, זאגן די רבנים אז שטענדיג ווען קרן קיים איז די פירות צו, איז די פירות ענדיגן זיך ברשותו, זי האט באקומען די ירושה פירות המחוברים לקרקע, און ס'דאך נאך די גמר פון די פירות אין זיין רשות באלאנגט עס צו אים. די וואס זיי קריגן אויף די חכמים לערנען, איך קוק אין וועמענס רשות ס'איז געוואקסן דער עיקר פירות, אבער דא אויך ווען ס'איז געפאלן פון דעם יבם, איז דאך סיי די קרן סיי די פירות באלאנגט צו דעם יבם, זיינס איז עס, נאר וואס דען ער קען עס נישט פארקויפן ווייל דאס איז משועבד צו די כתובה, דאס וואס איז געווען משועבד מחיים דבעל איז יעצט אויך משועבד מחיים דבעל, איז דאך מחובר בקרקע דאך נישט קיין פירות נאר ס'האט א דין ווי קרקע, איז יעצט האט עס אויך דעם זעלבן דין? דער תוספות יום טוב מסביר אז דער תנא דא האט אינגאנצן נישט געדארפן דערמאנען די חכמים אז זיי זאגן פירות המחוברים בקרקע שלו ווייל זיי קריגן זיך דאך נישט אויף ר' מאיר'ן ביי דעם דין נאר ווייל פריער ביי נכסי מלוג קריגן דאך די רבנים מיט ר' מאיר'ן ביי צוויי זאכן. ביי כספים און פירות תלושים, און אויכעט ביי פירות המחוברים בקרקע, אי דארטן דארף דאך שטיין וחכמים אומרים פירות המחוברים בקרקע שלו, איז דא אויך קריגן זיך דאך אויך די רבנן מיט ר' מאיר'ן ביי פירות תלושים און ביי כסף איז אגב ער ברענגט שוין אראפ די מחלוקת, האט ער שוין אראפגעברענגט די ווערטער וחכמים אומרים פירות המחוברים בקרקע שלו פון די פריערדיגע משנה דא אויכעט, אבער מען דארף עס דא אינגאנצן נישט לערנען, איינמאל זיי קריגן זיך נישט איז דאך דארף מען דאך עס נישט לערנען, און דרך אגב איז שוין געווארן אויך פארגרייזט ווייל פריער געשטאנען שלו, לערנט מען דא אויך שלו.
רשי. ברוך השם מסכת כתובות דף פ"ב עמוד א' די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. אין דער משנה האבן מיר געלערנט כנסה אז מ'האט מייבם געווען די יבמה, הרי היא כאשתו, איז זי אזוי ווי זיין פרוי, פרעגט די גמרא למאי הילכתא, לגבי וועלכע דינים הייסט דערמאנט דער תנא אין דער משנה אז זי כאשתו? אמר רבי יוסי ברבי חנינא האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט לומר דער תנא מיינט צו זאגן שמגרשה בגט איין דין דערציילט ער מיר אז זי איז כאשתו אז ער וויל איר גט'ן איז גענוג א גט ער דארף נישט געבן קיין חליצה און נאך א דין ומחזירה נאכדעם ווי ער האט איר געגט אז ער וויל קען ער איר צוריק נעמען. פרעגט די גמרא, מגרשה בגט, אז ער קען איר גט'ן מיט א גט פשיטא, א זיכערע זאך, זי איז דאך מער נישט קיין יבמה, ווייס איך דאך אליין א יבמה גייט ארויס מיט חליצה, אבער אויב האט ער מייבם געווען, ווייס איך דאך אליין אז ער וויל איר גט'ן דארף זיין א גט, זאגט די גמרא, ס'איז נישט אזוי זיכער, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען ויבמה אמר רחמנא, אין פסוק שטייט ולקחה לו לאישה, ער זאל נעמען איר צו אים פאר א פרוי, און נאכדעם שטייט ויבמה, הייסט דאס אז א חוץ נאכדעם ווי ער האט איר גענומען, ועדיין יבומים הראשונים עליה, וואלט איך געוואלט מיינען אפילו האט ער גענומען, כאטש ס'איז געווען ולקחה, דאך ויבמה, דאך איז זי נאך א יבמה און ער וויל איר גט'ן, איז לא תיסגי לה בגט זאל נישט זיין גענוג מיט קיין גט אלא בחליצה ער זאל מוזן געבן חליצה צו חליצה אויכעט קא משמע לן דארף מיר דער תנא דערציילן אז מגרשה בגט פון וואנעט ווייסט עס דער תנא אפשר טאקע עדיין יבומין הראשונים עליה וועלן מיר באלד זעהן אין גמרא פרעגט די גמרא מחזירה פשיטא אז ער האט איר גע'גט קען ער איר צוריק נעמען זיכער א ישראל גט די פרוי קען ער איר צוריק נעמען זאגט די גמרא עס איז נישט קיין פשיטא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אין אמת'ן איז דאך אזוי יעדע יבמה איז דאך איז אשת אח, אשת אח איז דאך איינס פון די עריות, נאר וואס דען, די תורה האט געגעבן די מצות יבום, האט די תורה געזאגט ס'איז נישט דא דער איסור אשת אח, וואלט איך געוואלט מיינען מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה, די מצוה וואס די תורה האט אויף אים אוועקגעלייגט האט ער שוין אפגעטון, והשתא יעצט אז ס'איז נישט דא די מצוה פון יבום וואלט איך געוואלט מיינען תיקום עליה באיסור אשת אח, זאל זי זיין אסור אויף אים מיט דעם איסור אשת אח, קא משמע לן דארפן מיר דערציילן אז זי מחזירה, ער קען איר צוריק נעמען ס'איז נישט דא דער איסור פון אשת אח. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי. אפשר טאקע אזוי? די שאלה איז אויף ביידע זאכן, אפשר זאגט מען טאקע ולקחה לו לאישה ויבמה אז ס'איז נאך דא יבומין הראשונים עליה און אז מ'וויל איר גט'ן דארף מען האבן חליצה, און אויך די זעלבע זאך לאמיר זאגן אז די מצוה האט ער אפגעטאן און יעצט זאל זיין דער איסור פון אשת אח. ענטפערט די גמרא. אמר קרא שטייט אין פסוק ולקחה לו לאישה, דאס ווארט לאישה איז מיר איבריג, איז דער פסוק גייט מיר זאגן כיוון שלקחה אז אויב ער האט איר מייבם געווען נעשית כאשתו איז זי געווארן אזוי ווי זיין פרוי, דאס מיינט מען זי האט שוין די אלע דינים ווי זיין פרוי, אזוי ווי א פרוי איז א דין מגרשה בגט, און ס'איז דא א דין מחזירה, איז דא אויך אזוי, אין דער משנה האט מען געלערנט בלבד שתהא כתובתה, די כתובה אירע איז על נכסי בעלה הראשון, די אחריות, דער ערב פאר דער כתובה איז די פעלדער פון דעם ערשטן מאן, מאי טעמא פארוואס איז נישט משעובד זיינע פעלדער, פארוואס זאל ער נישט דארפן שרייבן אדער ער זאל שרייבן נאך א כתובה, דאס איז די מאי טעמא, אשה הקנו לו מן השמים, דער יבם האט באקומען א אשה מן השמים, ממילא ער דארף דאך איר נישט ווען מען זאגט מקדש זיין, די תורה האט דאך אים געזאגט אז זי איז זקוק צו אים, דעריבער זאגן מיר איז די כתובה אויך פון דעם ערשטן, ואי לית לה מראשון. אויב ס'איז נישט דא קיין נכסים פון דעם ערשטן מאן, אית לה משני, כדי שלא תהא קלה בעיניו, זאל נישט זיין גרינג אין זיינע אויגן להוציאה איר צו גט'ן. ווען א מענטש דארף נישט געבן דער פרוי קיין כתובה, ער רעגט זיך אויף, גיט ער דאך א גט, אבער אויב אזוי יא ער ווייסט אז ס'דארף אים קאסטן, ער דארף געבן געלט, וועט ער זיך בארואיגן דערווייל. אין דער משנה האבן מיר געלערנט לא יאמר לה הרי כתובתיך. פריער שטייט א דין ביי א יבמה אז ער זאל נישט זאגן צו דער יבמה אט די מטלטלין זענען משעובד הרי כתובתיך מונחת על השולחן, זאל ער דאס נישט זאגן, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, דא פריער רעדט מען ביי די יבמה, וכן לא יאמר אדם לאשתו, א מענטש זאל נישט זאגן צו זיין פרוי, הרי כתובתיך מונחת על השולחן. פרעגט די גמרא, מאי וכן? וואס שטייט מאי וכן? אז ביי זיין פרוי איז אויך דער זעלבער דין ווי א יבמה, והיכי תיתי וואלט איך געוואלט מחלק זיין, אז ביי אישה זאל ער יא קענען זאגן אז די מטלטלין זענען משעובד, וואס דער תנא זאל מיר דערציילן אז ס'איז נישט אזוי? זאגט די גמרא, ווען ער זאגט מיר דעם דין פון יבמה וואלט איך נישט געוויסט דעם דין פון אישה, מהו דתימא איך קען מיינען אזוי, התם הוא, דארטן ביי א יבמה זאגן מיר קען ער איר נישט מייחד זיין קיין מטלטלין, דלא כתב לה, ווייל ער האט דאך נישט געשריבן קיין כתובה, אז ער האט נישט געשריבן, האט ער דאך נישט געשריבן דקנאי די פעלדער וואס כ'האב פריער געקויפט, און דקנינא די פעלדער וואס כ'וועל שפעטער קויפן, זאלן זיין משועבד צו די כתובה, דעריבער אז ער האט דאס איר נישט געשריבן, איז אז יא ער וועט איר מייחד זיין געלט, מטלטלים, קען דאס ארויסברענגען א נישט פארזיכערונג ביי איר, זי וועט זאגן אז די געלט וועט פארלוירן גיין, וועל איך נישט האבן די כתובה, דעריבער זאגן מיר ביי יבמה מען זאל נישט זאגן. אבל הכא אבער דא וואו ביי אשה דכתב לה ער האט דאך געשריבן אין די כתובה דקנאי איך בין משעבד צו די כתובה אלע פעלדער וואס איך האב געקויפט און דקנינא וואס איך וועל קויפן אימא וואלט איך געוואלט מיינען סמכה דעתה קען ער זיך פארלאזען זי פארלאזט זיך אפילו מ'איז מייחד מטלטלין ארט איר נישט זי טראכט סיי ווי איז אנדערע זאך משעבד קמשמע לן, לאזט ער מיר הערן אז איך זאג נישט אזוי, נאר וואס דען, אויב ער איז מייחד איר האט מען דאך געהאט אין גמרא, דאס קען ברענגען צו איבה, זע נאר, ער איז פאר מיר מייחד א זאך ווייל ער טראכט מיר צו גט'ן.

גירשה אין, ווען ער גט איר האט זי נישט נאר די כתובה, לא גירשה האט ער נישט געגעט, לא, דעמאלט איז נישט אזוי די דין. וואס איז די טייטש? אויב האט ער געגעט איז די פעלד משועבד צו די כתובה און די איבריגע פעלדער קען ער פארקויפן. אבער לא גירשה האט ער נישט געגעט לא, זאגן מיר אז אלע נכסים זענען משועבד צו די כתובה, קמשמע לן ער לאזט מיר הערן כדרבי אבא, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט פון רבי אבא דף פ א עמוד א איז דארטן געוועזן אז די יבם האט נישט קיין רעכט צו פארקויפן בנכסי אחיו. דאס וואס שטייט אין די רישא כל נכסיו אחראין, פון דארט איז נאך נישט קיין ראיה אז טאר נישט פארקויפן, איך קען זאגן אז ס'איז עצה טובה, ווייל ביי אשתו שטייט דאך אויך אזוי, אבער אין די איבריגע משנה וואס ער דערציילט מיר גירשה אין לה אלא כתובתה וואס גייט ער מיר דא דערציילן אז כ'זאל מדייק זיין נאר גירשה דעמאלט ווען ער גט איר איז משועבד צו איר נאר א פעלד דעם שיעור כתובה און די איבריגע קען ער פארקויפן און פריער קען ער נישט פארקויפן. החזירה ער האט איר צוריק גענומען שטייט אין דער משנה הרי היא ככל הנשים אז ער האט גע'גט די יבמה און ער האט איר צוריק גענומען איז זי אזוי ווי אלע פרויען ואין לה אלא כתובתה זי האט נישט נאר די כתובה וואס איז איר געקומען פריער דאס הייסט ער האט איר גע'גט און ער האט איר נאך נישט אפגעצאלט די כתובה און ער האט איר צוריק גענומען, זאג איך נישט אז ער האט צוויי כתובות, זי האט נאר איין כתובה, דערמיט דאס רעדט זיך אויכעט ביי א יבמה. פרעגט די גמרא החזירה מאי קא משמע לן, וואס פאר א דין דערציילט ער מיר ביי א יבמה? תנינא מיר האבן שוין דאס געלערנט, המגרש את האשה, איינער גט די פרוי ומחזירה און ער נעמט איר צוריק, זאגן מיר על מנת כתובה ראשונה מחזירה, ער נעמט איר צוריק אויף דער ערשטער כתובה, וויאזוי דארף מען מיר דערציילן אז ביי יבמה איז אויך אזוי? מהיכי תיתי וואלט איך געזאגט אז יבמה איז אנדערש פון אשתו? זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אז ס'יא א חילוק, אשתו הוא זיין פרוי, דאיהו כתב לה כתובה מיניה, ער האט איר געשריבן א כתובה, דעמאלט זאגן מיר אז אויב ער האט איר גע'גט און ער נעמט איר צוריק, על מנת כתובה ראשונה מחזירה, אבל יבמתו אבער ביי די יבמה, דלא איהו כתב לה, ווארום א כתובה ביי יבמה האט ער דאך נישט געשריבן, נאר ס'איז דאך על נכסי בעלה הראשון, וואלט איך געוואלט מיינען, היכא דגירשה ואהדרה, ער האט איר גע'גט האט איר צוריק גענומען, אימא וואלט איך געוואלט מיינען כתובתה מיניה אז א חוץ דעם וואס זי האט א כתובה פון נכסי בעלה הראשון מכח וואס ער האט איר צוריק גענומען זאל זי האבן פון אים אויך א כתובה קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז ביי יבמה איז דער זעלבע דין ווי ביי אשתו אז אויב ער האט איר גע'גט און ער נעמט איר צוריק האט זי ניט מער ווי איין כתובה. אבער עס רעדט זיך פארשטייט זיך ער האט נישט באצאלט די ערשטע כתובה. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט בראשונה די ערשטע צייט, היו כותבים לבתולה מאתים האט מען געשריבן צו א בתולה א מיידל אויף די כתובה צוויי הונדערט, ולאלמנה און צו אלמנה האט מען געשריבן מנה, און מען האט נישט משעבד געווען די נכסים, ס'איז נישט געווען קיין פארזיכערונג פון די נכסים אויף די כתובה, מען האט באצאלט די כתובה מען האט איר געגעט פון געלט. ווי ער איז געשטארבן האבן די יתומים באצאלט געלט, והיו מזקינים די פרויען זענען געווארן אלט, ולא היו נושאים נשים מען האט נישט גענומען קיין פרויען, זיי האבן נישט געוואלט חתונה האבן, זיי האבן מורא געהאט אז ווען ער וועט שטארבן אדער וועט גט'ן וועט מען גארנישט נישט האבן קיין געלט איינצומאנען פאר דער כתובה, אפילו עס איז דא געלט קענען די יורשים באהאלטן די געלט, און די פעלדער זענען דאך ניט משעובד, עד שבא שמעון בן שטח ותיקן, ביז ס'איז געקומען שמעון בן שטח און האט מתקן געווען כל נכסיו אחראים לכתובתה, זיין אלע נכסים זענען פאראנטווארטליך פאר די כתובה. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, אבער די כתובה איז געוועזן פירערליי תקנות, איין תקנה נאך די אנדערע, בראשונה די ערשטע צייט היו כותבין לבתולה מאתים האט מען געשריבן צו א בתולה א כתובה פון צוויי הונדערט, און לאלמנה האט מען געשריבן מנה הונדערט, והיו מזקינים, זיי זענען געווארן אלט, ולא היו נושאים נשים, זיי האבן נישט גענומען קיין פרויען, זיי האבן נישט געוואלט די פרויען חתונה האבן, זי וועט ארויסגיין און גארנישט נישט האבן, התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהיו מניחים אותה, מען זאל איבערלאזן די געלט פון דער כתובה זאל ליגן בבית אביה, אין הויז פון אירע עלטערן, און אז ער וועט איר גט'ן צי ער וועט שטארבן וועט זי באקומען די געלט, די יורשים וועלן נישט באהאלטן. ועדיין כשהוא כועס עליה ער איז געווען אין כעס אויף איר, אומר לה, זאגט ער צו איר, לכי גיי אצל כתובתיך, גיי צו דיין כתובה, נעם ביי דעם טאטן די כתובה און פארטיג, ווייל ער האט דאך פון דיר געלט, איז דאך סיי ווי געליגן רעזערוו אויף דעם, האט ער געזאגט נעם עס. התקינו, האט מען געמאכט א דריטע תקנה, שיהיו מניחים אותה בבית חמיה, אז דאס זאל בלייבן איבער בבית חמיה מיינט מען בבית בעלה, אין הויז פון איר מאן. אבער נישט צו ליגן געלט, עשירות די רייכע עושות אותה האבן געמאכט די געלט פון די כתובה קלתות, דאס איז אזא מין באסקעט וואס מען לייגט אים ארויף אויפן קאפ און דארט אויבן טוט מען ארויפלייגן די זאכן של כסף, זילבער ושל זהב און גאלד, עניות, די ארעמע היו עושות אותה האט מען דאס געמאכט עביט של מימי רגלים, תוספות איז גורס עביט של נחושת, וואס מען גיט דארט אריין וויינטרויבן, ועדיין כשכועס עליה, ווען ער איז געווארן אין כעס אויף איר, אומר לה זאגט ער צו איר, טלי כתובתיך, נעם דיין כלי, וצאי, און גיי ארויס. ווייל עס איז דאך געווען באשטימט א זאך וואס איז פאר די כתובה, עד שבא שמעון בן שטח, ביז שמעון בן שטח איז געקומען, ותיקן ער האט מתקן געווען, שכותב לה אז זאל איר שרייבן, כל נכסי אלע מיינע פעלדער אחראין זענען פאראנטווארטליך לכתובתה, און מען זאל נישט מייחד זיין קיין מטלטלין פאר די כתובה.